ברוך השם, מסכת סוכה, דף ד, עמוד ב', די לעצטע זעקס שורות פון עמוד. אין דער משנה האט מען געלערנט ושאינה גבוהה עשרה טפחים, אז די סוכה איז נישט הויעך, דער סכך איז נישט העכער פון דער ערד קיין צען טפחים, איז די סוכה פסול. פרעגט די גמרא, מנלן, פון וואנען ווייס איך אז ס'איז פסול? די פני יהושע פרעגט וואס הייסט פון וואנען איך ווייס ס'איז דירה סרוחה ס'איז נישט קיין דירה עס הייסט נישט קיין דירה זאגט ער און גיט א קוק וואס תוס' ער שטעלט דא צו נאך א זאך עשרה טפחים מנלן והא דבעינן נמי גבי שבת מחיצה עשרה מהכא ילפינן אז דער עיקר שאלה איז נישט אויף סוכה סוכה קען מען וויסן מכח די סברא פון דירה סרוחה נאר בכלל מיר ווייסן דאך אומעטום. אז א שיעור מחיצה איז צען טפחים, פון וואנען ווייס איך דאס? איתמר האבן מיר געלערנט רב ור' חנינא ור' יוחנן ורב חביבא מתנו בכולה סדר מועד כל כי האי זוגא, אינגאנצן סדר מועד אז ס'איז געווארן געלערנט דיע זוג פון דיע פיר אמוראים רב און ר' חנינא ר' יוחנן רב חביבא. איז פארהאנען אזעלכע מענטשן חלופי ר' יוחנן אז מען נעמט ארויס ר' יוחנן און מעיילי ר' יונתן אנשטאט דעם לערנט מען ר' יונתן זיי זאגן די ראיה איז פון דעם ארון ארון תשעה די הויעך פון ארון איז דאך געווען ניין טפחים ווייל עס שטייט דאך אמה וחצי קומתו און א אמה איז דאך זעקס טפחים. וכפורת טפח, און די כפורת איז געווען די דיק א טפח, הרי כאן עשרה, ווייס איך ביז איבער דעם כפורת איז געווען צען טפחים, וכתיב און ס'שטייט, ונועדתי לך שם, איך וועל דארט באשטימען מיט דיר צו רעדן, ודברתי איתך, איך וועל רעדן מיט דיר מעל הכפורת, אויף דעם כפורת, איז די שכינה העכסטנס געוועזן אויף דעם כפורת העכער פון דער ערד וויפיל? צען טפחים. ותניא מיר האבן געלערנט, רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט, מעולם לא ירדה שכינה למטה, די שכינה איז נישט אראפ געגאנגען למטה, און אויב שטייט דארט אז ס'איז געוועזן מעל הכפורת, דאס הייסט נישט למטה, ווייל דאס איז שוין העכער ווי צען טפחים איז נישט למטה. ולא עלו משה ואליהו למרום, משה און אליהו זענען נישט ארויפגעגאנגען אין הימל, שנאמר, השמים שמים לשם, והארץ נתן לבני אדם, און אויב איך זע דא אויך אז די שכינה לא ירדה למטה, און דער אייבישטער האט גערעדט מעל הכפורת, איז דאך א סימן אז העכער פון צען טפחים איז שוין א באזונדערע זאך, א באזונדערע רשות, לכאורה איז דאך עס נישט גלייך. מיר ווילן דאך האבן א מחיצה וואס טוט אפטיילן צווישן צוויי, נאר ס'איז די זעלבע זאך, ווייל העכער ווי צען ווי מען זאגט איר האט שוין נישט איז שוין נישט דער למטה. פרעגט די גמרא, ולא ירדה שכינה למטה, איז די שכינה נישט אראפגעגאנגען למטה, והכתיב שטייט דאך אין פסוק וירד ה' על הר סיני, שטייט דאך בפירוש על הר סיני, ענטפערט די גמרא, למעלה מעשרה טפחים, ס'איז געווען טאקע על הר סיני, אבער העכער פון דעם הר צען טפחים. פרעגט די גמרא והכתיב שטייט דאך ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, זאגט די גמרא מ'מיינט למעלה מעשרה טפחים, הייסט דאס אז אויב ס'העכער ווי צען טפחים הייסט עס שוין נישט למטה. פרעגט די גמרא, ולא עלו משה ואליהו למרום, משה און אליהו זענען נישט ארויפגעגאנגען אין הימל, והכתיב שטייט דאך ומשה עלה אל האלקים, ענטפערט די גמרא, למטה מעשרה, אז ער איז געווען טאקע ארויפגעגאנגען, אבער ער האט זיך געפונען נידריגער צען טפחים פון דעם שמים. פרעגט די גמרא והכתיב ויעל אליהו בסערה השמים, ענטפערט די גמרא אויכעט למטה מעשרה, קומט אויס אזוי אז שמים רופט זיך אן א שטח וויפיל? ביז צען טפחים אראפ נידריגער פון שמים, און די למטה ווערט אנגערופן פון דער ערד צען טפחים העכער, און וואס איז דערמיטן? דערמיטן הייסט נישט למטה, און עס קען הייסן למטה, און עס קען הייסן למעלה. נאר די גמרא איז דאך זיכער נישט קיין זיין איינפאכע גמרא, אבער מיר זעען דאך דא אויך, כאטש ווי מען זאגט ס'איז דא ווי אין יעדער אגדה באהאלטן סודות ובפרט דא, אבער די גמרא גייט דאך פון דא אפלערנען אן הלכה, די גמרא בויט דאך פון דער זאך אן הלכה אז מעל הכפורת הייסט א באזונדערע רשות. פרעגט די גמרא, והכתיב שטייט מאחז ער האט געהאלטן פני כסא. פרשז, די זיין איז א נוספת, ס'איז דא אסאך זבל א מיינוי, נאר פרש אויסגעשפרייט עליו אויף אים, עננו דעם וואלקן. ואמר רב תנחום, מלמד, די פסוק נעמט מען לערנען שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו, הייסט דאך איז אז משה רבינו איז יא געווען למעלה, זאגט די גמרא ווער זאגט למעלה? למטה מעשרה, למטה מיינט צען טפחים נידריגער פון שמים. פרעגט די גמרא, מכל מקום, מאחז פני כסא כתיב, און די כסא איז דאך שמים? זאגט די גמרא, אשתרבובי אשתרבב ליה כסא עד עשרה, די כסא האט זיך אראפגעלאזט ביז צען טפחים, ונקט ביה, ער האט אין דעם געהאלטן. די גמרא איז איך מיין. מיר בלייבט זיך צו אליין נישט פאר דעם שייך הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא, בשלמא, דאס פארשטיי איך, ארון תשעה, די הויעך פון ארון איז ניין טפחים, דכתיב, ס'שטייט אין פסוק, ועשו ארון עצי שיטים, מען זאל מאכן א ארון פון טענען האלץ, אמתיים וחצי אורכו, צוויי און א האלבע אמות די לענג, ואמה וחצי רוחבו. אַן אמה מיט אַ האַלבע די ברייט, ואמה וחצי קומתו, און אַ אמה מיט אַ האַלבע די הויך, און אַ אמה איז זעקס טפּחים, און אַ האַלבע דרײַ, ווייס איך אַז די הויכקייט פון דעם אָרון איז נײַן טפּחים. אלא כפּורת טפח מנלן, פון וואַנען ווייסן מיר אַז די כפּורת איז געווען די דיקייט אַ טפח? ענטפערט די גמרא, דתנא רבי חנינא, רבי חנינא האט געלערנט, כל הכלים שעשה משה, אלע כלים וואס משה רבינו האט געמאכט ביי דעם משכן, נתנה בהם תורה, האט די תורה אין זיי געגעבן, מידת אורכם, די מאס פון דער לענג, און מידת רוחבם, די מאס פון דער ברייט, און מידת קומתם, און די מאס פון זייער הויעך, גיט א קוק ביי דעם ארון, שטייט דאך,

איינס א האלבע איז די כפורת אויך איינס א האלבע, אבער מידת קומתה לא נתנה ווי די הויעך, די הויעך ווערט אנגערופן די דיקעיט, וויפיל זאל זיין די דיקעיט, וויפיל זאל זיין העכער די כפורת אויף דעם ארון, צא ולמד. גיי און לערן דאס אפ מפחות שבכלים, די קלענסטע, די שיעור פון די קלענסטע כלים. שנאמר, שטייט אין פסוק, ועשית לו מסגרת, זאלסט מאכן ארום דעם טיש זאלסטו מאכן א לייסטל, אז זאל זיין אין די זייטן זאל דארט זיין ארויסשטארן טפח. סביב ארום, זאגן מיר מה להלן אזוי ווי די מסגרת איז טפח, אף כאן, אזוי דא די כפורת איז טפח, ווייל קיין קלענערע שיעור טרעף איך נישט, פרעגט די גמרא, ונילף מכלים גופייהו, לערן אפ פון די כלים, אז די כלים מען מוז עס, פארוואס זאלסטו גיין אפלערנען פון דעם קלענסטן, לערן אפ פון די כלים ווי מען זאגט, לערן אפ פון א העכערע זאך. זאגט די גמרא, ס'איז דא א כלל, תפסת מרובה, אז דו נעמסט אן אסאך לא תפסת, קען זיין אז דו וועסט עס נישט האלטן, תפסת מועט, אז דו נעמסט אן אביסל איז תפסת, דאס הייסט אזוי, אויב עס קען זיין אסאך און עס קען זיין ווינציג, איז אויב איינער וועט אננעמען אסאך. און מען דארף זיין ווינציג. זאגט מען אים דו האלטסט נישט ריכטיג, דארף ער ווען מען זאגט דאס וואס ער האלט, אוועקלייגן. ווי איז אבער אז ער נעמט ווינציג, איז אפילו דעמאלט ווען מען דארף נעמען מער, איז דאך דאס וואס ער האלט, דאס בלייבט ביי אים. תפסת מרובה, אז דו נעמסט אן אסאך, לא תפסת, ס'איז נישט קיין ראיה, עס בלייבט ביי דיר. ס'איז א משל. תפסת מועט, מען האלט אביסל, תפסת. אפילו מען וועט זאגן האסט דאס נישט גענומען ריכטיג, דו דארפסט נעמען מער, אבער דאס וואס דו האלטסט דאס בלייבט ביי דיר, און דאס הייסט אזוי, און עס איז דא א כלל, איך קען זאגן די גרעסטע און די קלענסטע, נעם איך די קלענסטע. פרעגט די גמרא אויב דו זאגסט כ'נעם פון די קלענסטע, ונילף מציץ לערן אפ פון ציץ, די ציץ איז נאך קלענער פון די מסגרת, דתניא, מיר האבן געלערנט ציץ, די ציץ דאס איז איינס פון די בגדי כהונה, וואס דער כהן גדול האט געטראגן אויף זיין שטערן, שטייט דומה ס'איז געווען גלייך כמין טס של זהב, ווי א גאלדענע בלעך, ורחב ב' אצבעות, ס'איז געווען ברייט צוויי פינגער, און מוקף מאוזן לאוזן, ס'איז ארומגערינגלט פון איין אויער צו דעם אנדערן אויער, וכתוב עליו, ס'אויף אים געשריבן ב' שיטים. עס דארף דאך דארט זיין אנגעשריבן קודש לשם י' ק' ו' ק' איז עס געווען אנגעשריבן נישט אין איין שורה נאר אין צוויי שורות, י' ק' מלמעלה איז געווען די אויבערשטע שורה אויף דער לינקע זייט, וקודש ל' מלמטה איז די טייטש אזוי. איז די אויבערשטע שורה געווען דער י' ק' ו' ק' לינקס, און קודש ל' איז געווען די אונטערשטע שורה רעכטס, אבער מ'האט געקאנט ליינען צוזאמען קודש להוי'. ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי, רבי אליעזר ברבי יוסי האט געזאגט, אני ראיתיו ברומי, איך האב געזען דעם ציץ אין רוים. די גמרא דערציילט זיך דאך די מעשה מעילה אמאל מיט בן תמליון, מ'איז געגאנגען אין רוים אפשרייען א גזירה, און מ'האט צו און עס איז אריינגעגאנגען א רוח רעה אין בתו של מלך, האט דעמאלט דער מלך געזאגט זיי קענען אריינגיין אין די אוצרות, און וואס זיי ווילן קענען זיי נעמען, זענען זיי אריינגעגאנגען, שטייט דארט זיי האבן געזען די פרוכת. און זיי האבן אויף דעם געזען טיפי דם, האבן מיר דאס דאס געלערנט לעצטנס אין יומא, טיפי דם פון פר ושעיר און טיפי דם פון פר העלם דבר, ער זאגט אז דעם ציץ האט ער אויך געזען. וכתוב עליו ס'איז געווען אנגעשריבן קודש להוי"ה בשיטה אחת אין איין שורה, אבער וואס זעהן מיר דא אז ווי ברייט איז געווען די ציץ ב' אצבעות, טא לערן עס אפ די כפורת פון ציץ אז דו זאגסט תפסת מועט תפסת. ענטפערט די גמרא, דנין כלי מכלי, איך לערן אפ איין כלי פון א כלי, כפורת איז א כלי, לערן איך עס אפ פון מסגרת וואס איז א כלי, ואין דנין כלי מתכשיט, די ציץ, דאס איז דאך א צירונג פון א מענטש, א מלבוש פון א מענטש, פון דעם לערן איך נישט אפ. פרעגט די גמרא, ונילף מזר, לערן אפ פון די קרוין, ביי דעם ארון ביי דעם מזבח איז אומעדום געווען א זר, און דער זר איז געווען משהו, אויב אזוי זאג אויך די כפורת איז משהו אויך מכח דעם תפסת מועט תפסת תפסת מרובה לא תפסת דאמר מר מיר האבן געלערנט זר איז געווען די קרוין משהו ענטפערט די גמרא דנין כלי מכלי איך לערן אפ די כפורת וואס איז א כלי מכלי פון די מסגרת וואס איז א כלי ואין דנין כלי איך לערן נישט אפ די כפורת וואס איז א כלי מהכשר כלי ווייל די זר איז נישט קיין כלי, נאר דאס איז א צירונג צו דער כלי. לערן איך נישט אפ קיין כלי מהכשר כלי. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי, מסגרת נמי הכשר כלי הוא, די מסגרת איז נישט קיין כלי פאר זיך, נאר דאס איז א הכשר פאר דעם שולחן. ווייל די גמרא האט געלערנט אז די מסגרת איז געווען אויבן. אויף דעם שולחן איז געווען אזוי אויף ווי עס קומט אויף שענקען, ענטפערט די גמרא, מסגרתו למטה היתה, די מסגרת איז נישט געווען אויף דעם שולחן, נאר די מסגרת איז געגאנגען אונטן אונטער דעם ארום די פיס, ס'איז געגאנגען פון איין פוס צו דעם אנדערן פוס, איז דאך דאס נישט געווען ווי מען זאגט קיין הכשר צו דעם שולחן, ממילא קען איך שוין אפלערנען פון דעם מסגרת זאגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט, למאן דאמר דער וואס ער לערנט, מסגרתו למטה היתה אז די מסגרת איז געווען אונטן, אלא למאן דאמר מסגרתו למעלה היתה איז דאך דאס ווייטער א הכשר כלי, מאי איכא למימר פארוואס גייסטו אפלערנען די כפורת פון דעם מסגרת, לערן עס אפ פון זר ווייל ביידע איז דאך הכשר כלי, א הכשר כלי איז דאך אויך הכשר כלי. און אויב ס'איז ווידער אויך הכשר כלי, איז דאך בעסער אפצולערנען פון דעם זר. אלא זאגט די גמרא אזוי, דנין, איך לערן אפ דבר א זאך שנתנה בו תורה מידה, וואס די תורה האט ביי דעם געגעבן א מאס, מדבר שנתנה בו תורה מידה, פון א זאך וואס די תורה האט געגעבן א מאס, ביי דעם כפורת האט דאך די תורה געגעבן א מאס די לענג און די ברייט, און די מסגרת האט די תורה געגעבן א מאס די הויעך אויך, לערן איך אפ דאס פון דארט, ואל יוכיחו ציץ וזר, ברענג נישט קיין באווייז פון ציץ און זר, שלא נתנה בהם תורה מידה כלל, די תורה האט ביי דעם נישט געגעבן בכלל קיין מאס, אז די מאן פארוואס אויב ווידער די תורה האט נישט געגעבן קיין מאס, פארוואס זאג איך רוחב שתי אצבעות? דאס איז נאר א דין פון מדרבנן, ווייל סתם מצח זאגט תוספות איז רוחב שתי אצבעות, אבער אי צי איך וועל עס מאכן גרעסער, שמעלער, איך וועל עס מאכן ברייטער, וועט דאס אויך גוט זיין? נאר די רבנן האבן געזאגט דעם שיעור אבער מדין תורה האט עס נישט קיין מאס. רב הונא אמר, רב הונא זאגט מהכא, דאס אויף וואס דו פרעגסט מיר פון וואנען ווייס איך צו זאגן אז די כפורת, רב הונא אמר רב הונא זאגט מהכא, פון דא לערן איך אפ אז די כפורת איז געווען די דיקע א טפח, שטייט אין פסוק על פני הכפורת קדמה. הייסט עס אז די כפורת האט א פנים, ואין פנים פחות מטפח, א פנים פון א מענטש אזוי ווי עס ווערט געבוירן איז נישט ווינציגער ווי א טפח, פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן כאפי דבר יוכני, מען מיינט עס אז די כפורת זאל זיין כאפי דבר יוכני, דאס דער בר יוכני איז א גרויסער עוף, און די גמרא דערציילט א מעשה אז ער האט געווארפן א ביעה, און ס'איז געווארן איינגעזינקען אין זעכציג שטעט און צעבראכן דריי מאות ארזים, וואס איז די קשיא? טא ווי איז נישט זיין די שיעור? זאל איך זאגן אז די כפורת זאל איך מאכן ווי הויעך איך קען מאכן זאל זיין די דיקייט, אזוי זאגט דער פני יהושע אויף די ווייטערדיגע גמרא ווען די גמרא פרעגט ונילף מפנים של מעלה, זאל איך זאגן ס'זאל זיין ווי הויעך ס'וועט זיין? ענטפערט די גמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת, די זעלבע סברא ווי פריער. פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן, כאפי דציפרתא דזוטר טובא, אויב איז אז דו זאגסט א סברא אז תפסת מועט תפסת, זאג אזוי ווי די פנים פון א פייגל, פני א פנים, יעדע זאך האט דאך אויך א פנים. אמר רב אחא בר יעקב, רב הונא רב הונא, פני פני גמר, ער לערנט אפ א גזירה שווה פני פני. דא ווי עס ווערט דערמאנט דאס לשון פני, ביי דער ציפור ווערט נישט דערמאנט אין דער תורה דאס לשון פני. כתיב הכא דא שטייט על פני הכפורת, וכתיב התם ביי דער מענטש שטייט מאת פני יצחק אביו. פרעגט די גמרא, אויב דו זאגסט איך לערן אפ פון דעם ארט וואו שטייט פני ונילף לערן אפ מפנים של מעלה דכתיב שטייט כראות פני אלקים ותרצני, וויל איך זאגן טאקע אז די כפורת דארף זיין ווי מען זאגט וויפיל איך קען נאר מאכן דיק זאל איך מאכן, זאגט די גמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. פרעגט די גמרא, ונילף זאל איך אפלערנען מכרוב פון די כרובים, דכתיב אל הכפורת יהיו פני הכרובים, און איך האב יעצט געלערנט אז די כרובים זענען געווען ווינציגער ווי א טפח, איך מוז דאך אזוי זאגן, ווייל אויב כ'זאל לערנען זענען מער ווי א טפח, איז דאך שוין דא א כלל, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. נאר דער מקשן האט געלערנט אז ס'איז ווינציגער ווי א טפח. אמר רב אחא בר יעקב גמירי מיר ווייסן אין פני כרובים פחותין מטפח, די פנים פון די כרובים איז נישט ווינציגער ווי קיין טפח, ורב הונא נמי מהכא גמר, און רב הונא לערנט טאקע אפ

אמר ליה אביי האט אים אביי געפרעגט אלא מעתה לויט דיר נאך, דכתיב ס'שטייט אין פסוק פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם, און דו זאגסט דאך א כרוב מיינט מען אויך אדם, היינו כרוב היינו אדם, אויב אויב ביידע זענען גלייך זאל ביי ביידע שטיין אדער כרוב אדער ביי ביידע זאל שטיין אדם, ענטפערט די גמרא ביידע טאקע א מענטש נאר ס'איז א חילוק אפי רברבי ואפי זוטרא, דאס הייסט, פני כרוב מיינט מען א פנים פון א קליינער מענטש, פון א רביא פון א קינד, און פני האדם מיינט מען פון א גרויסן. רש"י, די גמרא האט פריער געזאגט, פון וואנען ווייסן מיר אז די הויכקייט פון א רשות איז צען טפחים? איך לערן דאס אפ פון ארון און כפורת, דער ארון איז געווען הויעך ניין טפחים, און די כפורת איין טפח, לערן איך אפ צען. פרעגט אויף דעם די גמרא, ממאי פון וואנעט ווייסטו דחללה עשרה אז די חלל פון סוכה דארף זיין צען בר מסככה אויסער דעם סכך, די סכך זאל זיין העכער פון די צען, אימא לאמער זאגן בהדי סככה, לאמער זאגן צוזאמען מיט דעם סכך, ווייל איך זעה דאך דארט ביי דעם ארון זעה איך דאך אז די סכך דאס הייסט די כפורת איז דאך געווען אין די צען, אלא האט די גמרא חרטה, און די גמרא זאגט די הויכקייט פון צען טפחים לערן איך נישט אפ פון ארון און כפורת, נאר מבית עולמים גמר, איך לערן עס אפ פון בית המקדש, די בית המקדש ווערט אנגערופן בית עולמים ווייל די פריערדיגע די משכן האט זיך נישט געהאט קיין באשטימטע ארט, פריער איז ער געווען אין די מדבר, נאכער אין גלגל, נאכער אין שילה, אין נוב און גבעון. אבער די קדושת ירושלים דאס איז א קדושה אויף דעם ארט וועט ווידער זיין די מזבח דכתיב ביי די בית המקדש שטייט והבית אשר בנה המלך שלמה לה' די הויז וואס דער מלך שלמה האט געבויט צום אייבערשטן. שישים אמה ארכו, די לענג איז געווען זעכציק אמות, טאפעלט ווי דער משכן, דער משכן דאך געווען די לענג דרייסיג און דא געווען זעכציק, ועשרים רוחבו, דאס איז אויכעט טאפעלט ווי דער משכן, דער משכן דאך געווען די ברייט צען, ושלושים אמה קומתו, זעט איר די הויעך איז געווען דריי מאל אזויפיל. ביי די משכן געווען צען און דא געווען דרייסיג. וכתיב, שטייט אין א פסוק, קומת הכרוב האחד, די הויעך פון איין כרוב איז געווען עשר באמה, צען אמות, וכן הכרוב השני, און די זעלבע זאך איז געווען. די הויעך פון צווייטן כרוב. ותניא, און מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מה מצינו בבית עולמים, אזוי ווי מיר געפינען ביי דעם בית המקדש כרובים בשליש הבית הן עומדים, אז די כרובים האבן זענען געשטאנען, ס'האט זיך געענדיגט די הויעך פון די כרובים ביי שליש הבית, ווייל די הויעך איז דאך געווען דרייסיג, די כרובים האט שלמה אוועקגעשטעלט אויף דער ערד. און אז דער כרוב געווען הויעך צען אמות, קומט דאך אויס אז די הויעך פון דעם כרוב האט זיך געענדיגט אין א דריטל פון די הויעך פון דעם בית. איז די זעלבע זאך משכן נמי, איז די זעלבע זאך ביי די משכן, וואס די כרובים וואס משה האט געמאכט זענען נישט געווען אויף דער ערד, נאר זענען געווען געמאכט אויף דעם כפורת, איז אויך געווען כרובים בשליש הבית הן עומדים, ווען ס'האט זיך געענדיגט די גובה פון די כרובים, האט זיך געענדיגט א דריט חלק פון אונטן ארויף פון דעם בית. יעצט לאמיר זען, משכן כמה הוה, ווי הויעך איז געווען דער משכן? עשר אמות, צען אמות, דכתיב ס'שטייט עשר אמות אורך הקרש, איין ברעט איז געווען די לענג צען אמות און די ברעטער זענען דאך געשטאנען עומדים, כמה הוה להו? וויפיל טפחים איז דא אין צען אמות? אין יעדן אמה איז דאך דא זעקס טפחים, איז אין צען שיתין פושכי איז זעכציק טפחים. תילתא כמה הוה, א דריט חלק פון זעכציק וויפיל איז? עשרים פושכי איז צוואנציג טפחים. קומט אויס אז אויב מיר זאגן אז די כרובים האבן זיך געענדיגט בשליש הבית, איז ווען די כרובים האבן זיך געענדיגט ווען ס'איז געווען אויף הויעך פון. פון דער ערד איז געווען העכער צוואַנציק טפחים. יעצט, די כּרובֿים זענען דאָך אָבער נישט געשטאַנען אויף דער ערד, די כּרובֿים זענען דאָך געשטאַנען אויף דעם כּפּורת. דל, נעם אַראָפּ עשרה דאָרון וכּפּורת, צען טפחים פֿון דעם אָרון און דעם כּפּורת, כּדי איך זאָל וויסן וויפֿל איז פֿון דעם ראש-הכּרובֿים ביז. אויף דעם כפורת, וויפיל איז דאס? פשו להו בלייבט איבער עשרה צען, הייסט דאס אז די כרובים זענען געווען הויעך צען טפחים, וכתיב און ס'שטייט והיו הכרובים פורשי כנפים זיי האבן אויסגעשפרייט די פליגל למעלה אויבן, די פליגל זענען נישט געווען אראפגעלאזט.

זעהט זיך פון דעם אן אז ס'זאל הייסן סכך דארף זיין די הויעך צען טפחים. פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא פון פריער בלייבט דאך אויך שווער, ממאי פון וואנעט ווייסטו דגדפינהו אז זייערע פליגל עילוי רישייהו קיימי אז די פליגל איז געווען העכער פון די קעפ ממילא איז אויסגעקומען אז די חלל איז געווען אונטן צען טפחים, דילמא, אפשר להדי רישייהו קיימי אז ס'איז געווען גלייך מיט דעם קאפ, קומט דאך אויס ס'איז טאקע צען, נאר מיט די דיקקייט פון די כנפיים איז די זעלבע זאך, וועלן מיר דא אויך זאגן צען צוזאמען מיט דעם סכך. אמר רב אחא בר יעקב, האט רב אחא בר יעקב געזאגט, למעלה כתיב, שטייט דאך פורשי כנפים למעלה אז ס'איז געווען העכער פון קאפ, פרעגט די גמרא אויב אזוי ואימא דמידלי טובא, אפשר איז געווען נאך העכער, ענטפערט די גמרא מי כתיב למעלה למעלה, שטייט דען למעלה למעלה, ווען ס'זאל שטיין למעלה למעלה זאגסטו אסאך העכער, אז שטייט למעלה איז די טייטש העכער נאר פון דעם קאפ. פרעגט די גמרא אפצולערנען. אז די כרובים האבן די פליגל פארדעקט צען טפחים, מוז איך דאך נאר צוקומען מכח דעם אז איך ווייס אז די ארון מיט דעם כפורת איז געווען צען טפחים. און איך ווייס נאך א זאך אז בשליש הבית האט זיך געענדיגט דער קאפ פון די כרובים. זאגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט לרב מאיר לויט ר' מאיר'ן דאמר וואס ער זאגט כל האמות היו בינוניות אז יעדער אמה וואס ווערט דערמאנט ביי די משכן סיי די אמה פון די כלים סיי די אמה פון די בנין האט זיך געמאסטן באמות בינוניות, ס'דא דרייערליי אמות, אמה בינונית דאס איז זעקס טפחים, יעצט ס'דא אמה קטנה. אמה קטנה, פֿיר זאכן ווערט דערמאנט בפירוש אין פסוק אז דארטן די אמות זאלן זיין א אמה פון פינף טפחים, די יסוד האט ארויסגעשטארט א אמה איז געוועזן אמה קטנה פינף טפחים, און די סובב. אביסל העכער איז ביי די מזבח דא ווי די כהנים זענען דארט ארויף געגאנגען איז אויך געווען א אמה א קליינע, און די אמה פון די קרנות, און אויך די אמה די מזבח הפנימי איז געווען אמה על אמה איז אויך געווען א קליינע אמה, אבער אזוי זאגט רב מאיר, אחוץ די ערטער וואס שטייט בפירוש דערמאנט אין פסוק אז ס'איז אמה בת חמישה טפחים, זענען אלע אמות געוועזן פון זעקס. טפחים. יא, וואס איז די דריטע אמה? ס'איז דא אמה גדולה. אמה גדולה איז האט האט איז געוועזן זעקס טפחים מיט א האלבן אצבע. אויף וואס האט דאס גענוצט? ווען איך האב געגעבן די בעל מלאכות ארויס ארבעט צו מאכן, בכדי זאל נישט מועל זיין אין הקדש, האב איך געמאסטן, ווען זיי האבן צוריקגעגעבן די ארבעט, האב איך געמאסטן מיט די אמה גדולה. איז לויט ר' מאיר'ן וואס ער זאגט אז די כלים זענען אויך געוועזן מיט א אמה פון זעקס טפחים, איז אויב די תורה זאגט אז דער ארון איז אמה וחצי, איז דער ארון געווען הויעך ניין טפחים און די כפורת איינס איז צען. אלא לרב יהודה, אבער לויט רב יהודה'ן דאמר וואס ער זאגט, אמה של בנין, די אמה פון פון דעם בויען, שישה טפחים, ושל כלים, די אמה פון די כלים, למשל פון דעם ארון פון דעם שולחן, איז געווען חמשה פינף טפחים, מאי איכא למימר, וואס וועסטו זאגן אויב דו ווילסט אפלערנען פון. משכן, ווייל עס שטייט ביי די כרובים, סוככים בכנפיהם, ווי הויעך איז געוועזן דער ארון לויט ר' יהודה? איז דאך געווען הויעך זיבן א האלבע, און די כפורת איינער, עמעצער זאגן וויפול? אכט א האלבע, און ס'האט זיך געדארפן ענדיגן די גובה פון די כרובים ביי צוואנציג, קומט אויס וויפול האבן זיי באדעקט מיט די פליגל? איך נעם אראפ אכט א האלבע פון צוואנציג, עלף מיט א האלבע איז לויט אים נאך ארון וכפורת כמה הוה תמניא פלגא, אכט און א האלבע פשו להו חד סרי פלגא איז דאך געווען זאל מען ווען דער חלל איז געווען עלף א האלבע דארף דאך אויסקומען לויט אים אז דער שיעור פון סכך זאל זיין העכער פון עלף א האלבע טפח. אימא לאמיר זאגן סוכה עד דהויא חד סרי פלגא, אז א סוכה מוז זיין הויעך עלף און א האלבע טפח, אלא זאגט די גמרא לרב יהודה, רב יהודה קען דאך יעצט נישט אפלערנען דעם שיעור פון די פסוקים, הלכתא גמירי לה, ער ווייסט דאס הלכה למשה מסיני, דאמר רב חייא בר אשי אמר רב, רב חייא בר אשי האט געזאגט פון רב'ס וועגן שיעורין, די שיעורים פון איסור זאכן, למשל ביי א דבר איסור איז דער שיעור א כזית, יום כיפור איז דער שיעור כותבת חציצין, דעם דין אז ביי טבילה טוט פסל'ען חציצה, אז אויב די וואסער טוט נישט אריינקומען באדעקן דעם גאנצן מענטש, עפעס איז דארט ווי מען זאגט און באהאפטן אז ס'קומט נישט צו קיין וואסער איז עס א חציצה און מחיצה און די הלכות פון מחיצה הלכה למשה מסיני די אלע זאכן איז הלכה למשה מסיני קיין פסוק האב איך ניט נאר אזוי האט דער אייבישטער אנגעזאגט צו משה רבינו על פה רש"י.